אבן העזר חושן משפט. די חידה איז אז מען גייט אדורך תנך וואס איז די סדר פון די ד' חלקי שלחן ערוך. ענטפער פאר די חידה, די ערשטע איז חושן משפט, פרשת תצוה, די נעקסטע איז אבן העזר, דאס איז אין שמואל א', פרק ד', איז א נאמען פון א פלאץ. די דריטע איז אין ישעיה כ"ח, יורה דעה, די דריטע איז יורה דעה, דאס איז אין ישעיה כ"ח, און די פערדע איז אורח חיים, דאס איז משלי כ"ד. הואיל ואתא לידן נימא בה מילתא, וואס איז די טייטש פון די פסוקים אין משלי און אין ישעיה? אין ישעיה שטייט והיה להם דבר השם, די פסוק זאגט אזוי, את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה, גמולי חלב עתיקי משדים, והיה לשם והיה להם דבר השם צו לצו קו לקו זעיר שם זעיר שם מען זאגט עס אין די הפטורה פון פרשת שמות. וואס איז פשט אין די פסוק? די פסוק איז רעדט דא וויאזוי די שרים פון אפרים עטרת גאות שיכורי אפרים וואס זיי לאכן אויס די דברי הנביא, די נביא לערנט זיי אויס און די נביא איז יורה דעה, זאגן זיי צוריק, וואס, דו לערנסט אונז אויס דעה, אונז זעמער עפעס בעיביס? גמולי חלב עתיקי משדים? דו געסט לייגסט צו נאך א ציווי מיט נאך א צו, אונז קען מען שוין די אלע זאכן, וואס ביסטו אונז מחדש? דאס איז א גרויסע סימן פון איינער וואס איז מצות אנשים מלומדה, ווי שטייט אין פסוק דארט אין ישעיה אז מצות אנשים מלומדה, ביי אים איז נאר אינטערעסאנט אז מען האט עפעס נאך עפעס א כאפ, א פשעטל, אבער סימפלי איבערזאגן די דבר השם לאכט ער אויס. דאס זענען געווען די דור פון שיכורי אפרים. איז דאס איז טייטש את מי יורה דעה, וועם קומט ער דא אויסלערנען דעה? דאס איז די יורה דעה, און די לעצטע איז משלי כ"ד, שטייט אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול תחת. דאס מיינט אז א משכיל גייט אייביג ארויף העכער און העכער, ווייל אויב נישט גייט ער אראפ, דאס איז זייער פעימאס וואס מער איינער זאגט איבער אז א מענטש גייט אדער ארויף אדער אראפ, מען בלייבט נישט אויף איין פלאץ, איז מיינט איינער וואס האט שכל פארשטייט ער מוז אלץ בעסער ווערן ווייל אז נישט גייט ער אוטאמאטיקלי אראפגיין אין שאול תחתית, דאס איז די פשט פון די פסוק אין משלי, איז נאכאמאל די סדר פון די ד' חלקי שלחן ערוך איז חושן משפט, אבן העזר, יורה דעה, און די לעצטע איז אורח חיים.